היינטיגע פרק איז זייער ענליך צו די נעכטיגע פרק, נאכדעם וואס אונז האבן געלערנט וועגן די צוויי גרויסע מלחמות פון יריחו און עי, און פון די מעשה פון די השלמה פון די גבעונים, פארציילט בעצם די פסוק די מעשה פון די רעסט פון ארץ ישראל די כיבוש, איז איין גרויסע מעשה פארציילט ווי די אלע מלכים אין דרום בראש די מלך פון ירושלים האבן געמאכט א קאאלישען קעגן יהושע און יהושע האט זיי מנצח געווען, און שפעטער אין די פרק נעכטן האבן אונז געלערנט ווי יהושע האט צוריק געגאנגען צו אלע מלכים וואס זענען געווען פארט פון די קאאלישען אין זייער אייגענע שטאט און און מנצח געווען זיי, די פסוק רעכנט אויס בכלל אסאך שטעט, די גאנצע רעסט פון די דרום ארץ ישראל, וואס איז שפעטער געווען מלכות יהודה בעצם, ווי יעצט דער כובש, יעצט די זעלבע זאך געשעט פאר צפון ווי שפעטער איז געווען מלכות ישראל, ס'איז געווען א קאאלישן בראש יבין מלך חצור, חצור איז א פלאץ אין צפון, ער האט צוזאמגענומען א גאנצע עולם פון דארט, און די פסוק פארציילט די מעשה, און שפעטער פארציילט ווי מ'איז צוריק געגאנגען קיין חצור און די אנדערע שטעט פון די אלע מלכים, און בכלל אין גאנץ צפון ארץ ישראל און אלעס כובש געווען און די פסוק פירט אויס בכלל א סיכום אויף די גאנצע כיבוש פון יהושע בן נון און די נעקסטע פרשה גייט שוין זיין כולי אזוי ווי ממש א סיכום אויף די סיכום און א שירה אויף די כיבוש און נאכדעם גייט מען אריבער צו די חלוקת הארץ איז די מעשה יבין מלך חצור האט צוזאמגערופן יובב מלך מדון, מלך שמרון, מלך אכשף, און נאך מלכים, די פסוק רעכנט אויס לויט די דזשיאגרעפי, בהר, בערבה, נגב, כנרות, און לויט די פעלקער וועלכע זיי זענען געווען, די כנעני, די אמורי, די חיטי, פריזי, יבוסי, חיווי, דאס זענען דריי וועגן וואס מען קען אויסרעכנען יעדע זאך, יא ס'איז דא דא די שטעט מיט זייערע מלכים, יעדע שטאט לכאורה האט באלאנגט א חלק פון די כנעני און אזוי ווייטער. ס'דא די געגנטער, די דזשאגרעפי וואס זיי האבן געוואוינט, און ס'דא די פעלקער, סאו אויף אלע דריי וועגן רעכנט די תורה אויס, די פסוק אויס, און ס'איז געגאנגען א גאנצע גרויסע מחנה רב כחול הים, זייער אסאך מענטשן, זיי האבן געמאכט א מלחמה אין א פלאץ וואס הייסט מי מרום, און בעיקר האבן זיי געהאט אסאך פערד און רכבים, ענליך צו מצרים, דאס איז געווען דעמאלטס אזוי ווי די טאנק פון די אמאליגע צייט, פון יענע צייט, און דער אייבערשטער זאגט פאר יהושע אז זאל נישט מורא האבן פון זיי, מארגן. כעת הזאת, ס'הייסט, ס'גייט נישט נעמען צייט, אונז האבן געלערנט נעכטן צו גיין אין מלחמה, ס'האט גענומען א טאג צוויי, יריחו האט גענומען א גאנצע וואך, מארגן גלייך עסטו כאפן זיי גאנצע, און וואס עסטו טוהן? את סוסיהם תעקר, תעקר הייסט אויסרייסן די פיס אז די פערד זאל נישט קענען, צוברעכן די מאסל אויף די פיס בעצם אז די פערד זאל נישט קענען פארן ווייטער, און די מרכבות עסטו פארברענען, ס'הייסט, ס'איז אינטערעסאנט פארוואס זיי זאלן עס נישט נעמען פאר זיך, זעט אויס אדער רעדט זיך עס פאר די מלחמה אז זיי זאלן נישט קענען פירן די מלחמה, אדער די אידן האבן נישט געהאט קיין נוץ פאר דעם, זיי האבן נישט געהאט די סארט טעכנאלעדזשי, און סאו האבן זיי עס פארברענט. און גייט יהושע און ער מאכט א סורפרייז אטאק אזוי ווי עס געווען פריער נעכטן מיין פתאום קומט ער און די אייבערשטער העלפט און מען שלאגט זיי און ער לויפט זיי נאך ווייט ביז צידון ביז משרפות מים פונקטליך די אלע דזשאגרעפי דארף מען קוקן גוט א מעפס און עס איז נישט קלאר יעדע זאך ווי עס איז אבער דאס איז די מעשה און ער טוט טאקע וואס די אייבערשטער האט געזאגט ער איז מעקר די סוסים ער פארברענט די מרכבות. בקיצור האט א נצחון אויף די עיקר בעטל פון די קאלישן וואס איז געווען אין מי מרום פארדינט ער איז מנצח די מלחמה. יעצט יהושע בן נון גייט צוריק וישב ער גייט צוריק צו חצור דארט פון ווי די ראש ה ראש הקאלישן דא איז געווען אזוי אזוי ווי די פסוק לייגט דא צו בפירוש כי חצור לפנים היא ראש כל הממלכות האלה אמאל דאס הייסט היינט ווען די תורה ווען די פסוק פארציילט דא אסאך שפעטער ווען ס'איז ווען מ'רעדט פון די שפעטערדיגע דורות די חצור איז נישט געווען אזא וויכטיגע שטאט, ס'איז געווען א שטעטל, ס'איז געווען אפאר אפאר אלטע בנינים, מ'קען עס נאך אלץ זען דרך אגב היינט, די חצור איז נאך דא, אלטע זאכן פון זייער אלטע אפשר פון צייט פון יהושע בן נון, אבער ס'איז נישט געווען דעמאלטס, אבער אמאל איז חצר געווען ראש כל הממלכות, דארט איז געווען די הויפט כאילו קעניג פון די גאנצע געגנט, ממילא איז ער געווען דער ראש און טאקע יהושע האט עס גענומען און גענומען געהארגעט יעדע איינער געמאכט א חרם לא נותר כל נשמה און פארברענט, אזוי ווי אונז גייען זען אין א סעקונד, אלע אנדערע שטעט האט ער אויך גענומען. אבער נאר חצור האט ער פארברענט, אינטערעסאנט אזוי ווי יריחו איז געווען א יוצא מן הכלל און מחרים געווען אפילו די שלל דא, אלע שטעט האט ער געלאזט, ער האט געהארגעט די מענטשן אבער געלאזט די שטאט, חצור האט ער אינגאנצן פארברענט נישט איבערגעלאזט די שטאט, רשי זאגט אז דאס איז געווען א מסורה משה רבינו האט אים געזאגט אזוי צו טון, שטייט נישט פארוואס אבער דאס איז אן אינטערעסאנטע זאך, חצור זעט אויס ווייל ס'איז געווען די ראש, מ'דארף מאכן אזויווי א מער למען ישמעו וייראו פאר דעם. ועל כל פנים ער האט געטוהן דאס און אזוי אלע אנדערע שטעט אין צפון און אזוי ווי דער פסוק פירט אויס ווייטער מיט א דזשיאגראפיקעל מעפ ער האט גענומען כל הארץ הזאת ההר ואת כל הנגב גושן שפלה וערבה והר ישראל פון הר החלק העולה שעיר ועד בעל גד דאס רעדט זיך אלץ בעצם פון די חלק הצפון גענומען די גאנצע זאך פון שעיר ביז ביז חרמון בעצם און די אלע מלכים האט ער געהארגעט און די פסוק פירט אויס באופן כללי ס'געווען אסאך צייט ימים רבים האט ער געמאכט די אלע מלחמות און ס'נישט געווען קיין איין שטאט וואס האט משלים געווען מיט די אידן חוץ פון די גבעונים און דאס זאגט די פסוק איז געווען כי מאת השם למען חזק את לבם ס'הייסט בעצם האבן זיי געקענט משלים זיין אזוי ווי די גבעונים אזוי איז דא משמע אבער אזוי ווי ביי פרעה ויחזק השם את לב פרעה די אייבערשטער האט מחזק געווען זייער הארץ כדי אז ס'זאל זיין די גרעסערע נצחון פון די אידן אויף זיי למען השמידם אזוי ווי ער האט געזאגט פאר משה רבינו. נאך איין אינטערעסאנטע הערה איז געגאנגען יהושע בעת ההיא, דעמאלטס וואס הייסט ווען איז די בעת ההיא ווען איז געענדיגט די אלע מלחמות, ער איז געגאנגען צו א פלאץ וואס הייסט הר, הייסט הר חברון און דביר און ענב אלץ געגנט הר הר היהודה, און ער האט מחרים געווען געהארגעט די ענקים, ענקים זענען געווען אזעלכע ריזן וואס זענען געווען, ס'איז נאך געווען די מרגלים וואס מען האט געטראפן אין חברון, מען טרעפט זיי אין ספר בראשית און ספר דברים, זענען געווען אזעלכע גרויסע חברה, און די יהושע האט געהארגעט די לעצטע וואס זענען געווען אין חברון, נאר ס'איז געבליבן יא אביסל אין אשקלון, אין עג, סארי אין עזה וגת ואשדוד איז געבליבן, אזוי ווי אונז זעהן גוליית הפלשתי איז נאך געווען אזא ריז, ער איז געווען פון די לעצטע ענקים וואס דוד המלך האט געהארגעט, אבער יהושע האט גענומען די אלע רוב, און און גענומען די כל הארץ ויתנה לנחלה לישראל כמחלקותם לשבטיהם, די פרטים פון דעם גייט מען זעהן באלד, והארץ שקטה ממלחמה, עד כאן סיפור מלחמת יהושע.